קיין גרעסער גליק איז ניט פאראן. געהאקטע צרות וועט ער האבן אין א טעפעלע. אוי שמעק, שמעק, שמעק, כלה, שמעק.

צו לעבן מיט דער מציאה איז ניט קיין מייכל. אוי, וועט דער בחור וועלן שפּרינגען, ניט אין בעט, איך מיין אין ים, ווען ער דאַרף וויסן, אַז די כלה טראָגט אַ בייכל.